בעזרת השם יתברך מסכת יבמות דף כג, הייבן מיר אן דף כג עמוד א', איין און צוואַנציק שורות פון אויבן, ורבנן, איז אזוי, נעכטן האבן מיר געזען א ברייתא, א מחלוקת תנא קמא און ר' יוסי בר' יהודה, תנא קמא האט געזאגט איינער וואס וואוינט מיט א שוועסטער, וואס די שוועסטער איז אויך א טאכטער פון די פרוי פון זיין טאטע, איז חייב צוויי מאל, וועגן די צוויי פסוקים וואס מען האט נעכטן געזען, און ר' יוסי בר' יהודה האט געזאגט אז מען איז נאר חייב איין מאל. האט די גמרא געפרעגט, וואס טוט רבי יוסי ברבי יהודה מיטן צווייטן פסוק האט די גמרא געזאגט רבי יוסי ברבי יהודה ניצט די צווייטע פסוק די בת אשת אביך צו ממעט זיין אז טאמער איינער האט א שוועסטער פון א גויטע אדער פון א שפחה וואס טייטש טאמער איינעמס טאטע האט געוואוינט מיט א גויטע און א שפחה און די טאכטער וואס ווערט געבוירן הייסט נישט קיין שוועסטער און זי נישט קיין ערווה פרעגט יעצט די גמרא ורבנן און די תנא קמא וואס קריגט זיך אויף רבי יוסי ברבי יהודה און ניצט די בת אשת אביך צו קומען לאזן הערן א צווייטע לאו איז פון ווי לערנען זיי דאס ארויס למעוטי שפחה ועובדת כוכבים מנא להו, ווי זענען זיי ממעט אז א טאכטער פון א שפחה און פון א גוי'טע הייסט נישט קיין אידישע טאכטער, הייסט נישט קיין שוועסטער און איז נישט קיין ערווה, ענטפערט די גמרא, נפקא להו מהאשה וילדיה תהיה לאדוניה, זיי לערנען עס ארויס פונעם פסוק האשה וילדיה תהיה לאדוניה וואס שטייט ביי אן עבד עברי וואס די באלעבאס האט אים חתונה געמאכט מיט א שפחה כנענית מיט א שפחה וואס דארט שטייט אז די עבד עברי גייט ארויס אבער האשה וילדיה תהיה לאדוניה די קינדער פונעם שפחה בלייבט ביים האר ס'טייטש די קינדער זענען זיך נישט מתיחס צו די אידישע טאטע איז זעהן מיר דא אז קינדער פון א שפחה זענען זיך נישט מתיחס צום טאטן און ממילא טאמער איינעמס טאטע האט אזעלכע טעכטער טעכטער מיט א שפחה הייסן די טעכטער נישט זיינע שוועסטערס זיי זענען נישט קיין ערווה. פון דא לערנען עס די חכמים ארויס. איי פרעגט די גמרא ורבי יוסי ברבי יהודה, לכאורה איז דאך א גוטע לימוד, און פארוואס דארף רבי יוסי ברבי יהודה די אנדערע לימוד, די צווייטע פסוק וואס מען האט נעכטן געזען בת אשת אביך? ענטפערט די גמרא, רבי יוסי ברבי יהודה דארף ביידע, ווייל חד בשפחה, וחד בעובדת כוכבים, וואס טייטש, די האשה וילדיה תהיה לאדוניה, איז זייער א גוטע לימוד אויף א שפחה, אבער ווי ווייסט מען א גויטע, מען דארף דאך אויך א לימוד אויף א גויטע, דערפאר האט רבי יוסי ברבי יהודה די אנדערע פסוק אויכעט, איי פארוואס דארף מען צוויי לימודים, איז רבי יוסי ברבי יהודה מסביר, וצריכי מען דארף ביידע לימודים, ווייל דאי אשמעינן שפחה, ווען מען וואלט נאר געהאט א לימוד ביי שפחה, וואלט איך געזאגט משום דאין לה חייס, א שפחה האט אינגאנצן נישט קיין יחוס, ממש ווי א בהמה, ווי מען טרעפט ביי אליעזר עבד אברהם שבו לכם פה עם החמור וואס די גמרא דרשנט עם הדומה לחמור אז ס'ממש א עם הדומה לחמור זיי האבן נישט קיין שום יחוס מילא דארט אפשר זאגט מען טאקע אז א טאכטער וואס ווערט געבוירן הייסט נישט קיין שוועסטער אבל עובדת כוכבים דאית לה חייס אימא לא ביי א גוי ווי נישט ווי איז דא עפעס יחוס און ווי רשי זאגט אוודאי ווי מ'האט נעכטן געזען אז קינדער פון א גוי זענען זיך נישט מתיחס צום טאטן לגבי דיני עריות אבער ווי נישט ווי מ'טרעפט אין פסוק אויף כל מיני גוים רשי ברענגט דוגמאות בלאדן בן בלאדן, בן הדד בן טברימון, כל מיני גוים וואס מען האט זיי גערופן מיט זייער טאטעס נעמען, ס'טייטש בכלל איז דא עפעס א שטיקל יחוס צום טאטן, און ממילא אפשר טאמער איינעמ'ס טאטע וואוינט מיט א גויטע, איז די קינדער וואס וועלן געבוירן ווערן האבן יא א שטיקל יחוס צום אידישן טאטן, איז די טעכטער עלן הייסן שוועסטערס, אימא לא, איז דערפאר, זאגט רבי יוסי ברבי יהודה דארף מען א אנדערע לימוד, דארף מען די לימוד פון בת אשת אביך, צו זאגן אז די טאכטער פון א גוי'טע הייסט אויך נישט קיין שוועסטער, ווייטער פארקערט אויכעט, ואי אשמועינן עובדת כוכבים, טאמער מען וואלט נאר געהאט די לימוד ביי א גוי'טע, וואלט איך געזאגט משום דלא שייכא במצוות, א גוי'טע האט נישט קיין שייכות צו מצוות, אבל שפחה דשייכא במצוות, אימא לא, אפשר א שפחה וואס האט א שייכות צו מצוות, איז די טעכטער הייסן יא שוועסטערס, דערפאר זאגט רבי יוסי ברבי יהודה, דארף מען טאקע ביידע לימודים, צריכא, איי פרעגט די גמרא, ורבנן, און די תנא קמא, די חכמים, פיין, האסט געברענגט א לימוד פון האשה וילדיה תהיה לאדוניה, אויף א שפחה אשכחן שפחה, עובדת כוכבים מנא להו, פון ווי לערנט די תנא קמא ארויס אז די טאכטער פון א גוי'טע איז זיך אויך נישט מתייחס צום טאטן, און הייסט נישט קיין ערווה און הייסט נישט קיין שוועסטער, וכי תימא נילף משפחה, עסטו וועלן זאגן מען לערנט ארויס א גוי'טע פון א שפחה? קען מען דאך נישט, הנהו מצרך צריכי, ס'טייטש רבי יוסי ברבי יהודה האט דאך אזוי שיין אויסגערעכנט דא די ביידע מעלות פארוואס מען קען נישט ארויס לערנען איינס פון צווייטן, און ווייטער וואס די מקור אז די טאכטער פון א גוי'טע איז זיך אויך נישט מתייחס צום טאטן, ענטפערט די גמרא, אמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בר יוחאי, זאגט ר' יוחנן בשם ר' שמעון בר יוחאי אמר קרא, ווייל שטייט אין פסוק, ביי די שבעה עממים ווען אידן זענען אריין אין ארץ ישראל האט די פסוק אנגעווארנט אז די אידן זאלן נישט חתונה האבן מיט די גוים וואס וואוינען דארט אין ארץ ישראל, שטייט דארט אין פסוק ולא תתחתן בם, זאלסט נישט חתונה האבן דארט מיט די ז' עממים, מיט די זיבן פעלקער אין ארץ ישראל, בתך לא תתן לבנו, געב נישט דיין טעכטער, פאר די גוים, ס'טייטש נעם נישט קיין גוישע איידעם, ובתו לא תקח לבנך, און נעם נישט קיין גוישע שניר, פארוואס זאגט דער פסוק, כי יסור את בנך מאחרי, ווייל די גוי קען אוועק נעמען דיין זון פונעם אידישן וועג, יעצט אזוי, ס'דא א פראבלעם דא א שטיקל מיטן לשון הפסוק, ווייל שטייט דא אין פסוק כי יסיר את בנך מאחרי, ס'טייטש לכאורה רעדט מען דא פון דיין זון, מען רעדט פונעם מענטש'ס זון, אז כי יסיר, ס'טייטש לכאורה מיינט מען אז טאמער וועסט לאזן דיין זון חתונה האבן מיטן גוי'טע, עט די גוי'טע אוועקשלעפן דיין זון פון אידישע וועג, אבער שטייט נישט כי תסיר, א לשון נקבה שטייט כי יסיר, א גוי'טע וואלט געדארפט שטיין כי תסיר, נאר וואס דען דרש'ענען חז"ל אז דא רעדט מען נישט בנך פון א מענטש'ס זון, נאר וואס דען מען רעדט פון א מענטש'ס אייניקל, און דער פסוק זאגט אונז אז טאמער וועסט לאזן דיין טאכטער די אידישע טאכטער חתונה האבן מיט א גוי, און ס'וועט געבוירן ווערן אן אייניקל בנך, בנך הייסט אן אייניקל, די אייניקל וואס רופט דער פסוק אן בנך, איז כי יסיר, דיין גוי'שע איידעם עט אוועקשלעפן דעם אייניקל פונעם אידישן וועג. זעהט מען דא אין פסוק אז וואס הייסט א אידישע אייניקל? נאר א זון פון א אידישע טאכטער. א זון פון א אידישע זון, ס'טייטש טאמער א איד האט חתונה מיט א גויטע, איז די תורה נישט מקפיד אויף די כי יסיר את בנך מאחרי, פארוואס? ווייל די קינד טאקע האט נישט קיין דין פון א איד. פון דא לערנט מען ארויס אז א קינד פון א אידישע מאמע איז א איד, און א קינד פון א גוי'אישע מאמע און א אידישע טאטע איז נישט קיין איד, דאס דרש'ט מען בנך מישראלית קרוי בנך, אן אייניקל פון א ישראלית, פון א אידישע טאכטער, הייסט א איד, הייסט בנך. ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים, קרוי בנך אלא בנה. אבער טאמער האסט אן אייניקל פון א גוי'טע, ס'טייטש דיין אידיש קינד, דיין אידיש זון, האט חתונה מיט א גוי'טע, איז די אייניקל וואס ווערט געבוירן, הייסט נישט בנך, נאר עס הייסט בנה, ס'איז זיך אינגאנצן נישט מתייחס צום טאטן, נאר צום מאמען. איז פון דא זעהן מיר, אז א קינד פון א איד מיט א גוי'טע, הייסט נישט א איד, הייסט נישט קיין טאכטער, הייסט נישט קיין שוועסטער, און נישט קיין ערווה. זאגט די גמרא, אמר רבינא, שמע מינה, פון דא זעהן מיר טאקע בן בתך הבא מן עובד כוכבים, קרוי בנך, אז אן אייניקל פון א אידישע טאכטער, פון א אידישע מאמע, הייסט בנך, הייסט ממש דיין זון. פרעגט די גמרא, לימא קסבר רבינא עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל, הולד כשר, ס'טייטש למעשה איז דא א מחלוקת, וואס איז טאקע די דין ווען א גוי וואוינט מיט א אידענע מיט די קינדער? וואס איז די דין מיט די ס'טייטש קלאר ס'זענען אידן? די שאלה איז וואסערע סארט אידן? זענען זיי ממזרים? צו זענען זיי ממש אינגאנצן כשר? אדער עפעס אינצווישן? איז פון דא אז מ'זעט רבינא זאגט אז ס'איז ממש קרוי בנך איז משמע ממש א כשר קינד? זאגט די גמרא ניין ס'איז נישט קיין ראיה, נהי דממזר לא הוי, א ממזר איז דאס קינד טאקע נישט, אבער כשר נמי לא הוי מוז נישט זיין אז די קינד איז אינגאנצן כשר, נאר ישראל פסול מקרי, ער ווערט גערופן א ישראל פסול וואס טייטש טאמער ס'איז א נקבה טאר זי נישט וואוינען מיט א כהן. פרעגט אבער די גמרא, וויאזוי קען די תנא קמא ארויסלערנען דעם דין פון כי יסיר את בנך מאחרי, האי בשבעה אומות כתיב, דאס שטייט ביי די שבעה אומות, מילא אפשר דווקא ביי די שבעה אומות, דארט איז געזאגט געווארן אז טאמער א איד וואוינט מיט א גוי'טע פון די שבעה אומות, הייסט נישט דאס קינד זיין קינד, ס'איז זיך נישט מתייחס נאכ'ן טאטן, אבער קען זיין ביי אנדערע גוים איז נישט דא דעם דין, זאגט די גמרא ניין, כי יסיר לרבות כל המסירים, פון די ווערטער כי יסיר איז מען מרבה יעדן איינעם, אלע גוים. פרעגט די גמרא, הניחא לר' שמעון דדריש טעמא דקרא, אלא לרבנן מנא להו? ס'טייטש אזוי, ס'איז דא א מחלוקת צו דריש טעמא דקרא צו נישט, צו מען מעג דרש'ענען א פסוק, צו מען מעג אריינלייגן א טעם אין די תורה, אדער ניין, שטייט אין די תורה א זאך אן קיין טעם, קען מען נישט אליין צולייגן א טעם. איז ר' שמעון איז דריש טעמא דקרא, ר' שמעון האלט מען קען אריינלייגן א טעם, חכמים זאגן אז נישט, און ווי רש"י ברענגט די משל, שטייט אין פסוק, ולא תחבול בגד אלמנה, אז מען טאר נישט פאר'משכונ'ען א בגד פון א אלמנה. איז ר' שמעון זאגט א טעם אינעם פסוק, ס'טייטש ר' שמעון איז מסביר וואס איז פשט אז ס'דא אזא פסוק מ'טאר נישט נעמען א משכון א בגד פון א אלמנה פארוואס טאקע, איז ר' שמעון מסביר ווייל היות ס'איז דא א דין אז מ'נעמט א משכון פון א ארעמאן א כסות לילה א בגד וואס ער דארף ביינאכט דארף מען אים עס צוריק ברענגען יעדע נאכט און שפעטער בייטאג נעמט מען עס צוריק צו איז ממילא טאמער די אלמנה עט דארפן די בגד ביינאכט עט מען דארפן יעדע נאכט גיין צום אלמנה ברענגען די בגד יעדע פרי עס אפנעמען ס'טייטש די מענטש וואס נעמט די משכון ער וועט זיך דרייען דארט ביים אלמנה אהין און צוריק, ער וועט זיין א מוציא שם רע, מענטשן וועלן שמועסן, און דערפאר זאגט רבי שמעון פאר דעם זאגט די תורה ולא תחבול בגד אלמנה, ס'הייסט רבי שמעון לערנט אריין א טעם דא אין פסוק, אויב אזוי קומט אויס לויט רבי שמעון וואס וועט זיין די דין ביי א רייכע אלמנה וואס מען דארף איר נישט צוריק ברענגען דעם בגד יעדע נאכט, איז אוודאי ביי איר העט מען יא קענען נעמען א משכון, אזוי לערנט רבי שמעון, מה שאין כן די חכמים, די תנא קמא קריגט זיך אויף רבי שמעון, און חכמים זאגן ניין, קענסט נישט זאגן טעמים אין פסוק, שטייט נישט אזא טעם אין פסוק, די פסוק זאגט ולא תחבול בגד אלמנה, מיינט עס יעדע אלמנה, און ממילא דא אויך שטייט כי יסיר את בנך מאחרי, די פסוק זאגט מען זאל נישט חתונה האבן מיט גוים און גויטעס פארוואס? ווייל כי יסיר את בנך מאחרי, די גוי קען דיך אוועק נעמען פונעם אידישן וועג, איז לויט ר' שמעון דארף מען נישט די פסוק זאל אונז דאס זאגן, פארוואס? ווייל ר' שמעון איז דורש טעמא דקרא, ר' שמעון זאגט מען קען אליין מסביר זיין טעמים אין פסוק, מילא יעדע מענטש יעדע בר דעת פארשטייט אליין אז די סיבה וואס מען טאר זיך נישט אויסמישן מיט די גוים און די גויטעס איז ווייל זיי וועלן דיר אוועקשלעפן פון וועג, און ממילא אז בכל זאת זאגט דער פסוק כי יסיר את בנך מאחרי, וואס דארף מען עס האבן ס'דאך איבעריגע ווערטער, נאר וואס דען לויט ר' שמעון קומט אוודאי די כי יסיר מרבה זיין אז נישט נאר די ז' עממין נאר אלע פעלקער אלע גוים איז אויכט אזוי, מה שאין כן לויט די חכמים וואס זענען נישט דורש טעמא דקרא, אויב אזוי איז כי יסיר את בנך נישט איבעריג, און אז ס'איז נישט איבעריג איז גאר פארקערט, כי יסיר קומט אונז זאגן אז דווקא ביי די ז' עממין איז דא דער דין, אבער ביי אנדערע פעלקער איז נישט, און מילא לויט די חכמים, פון ווי האמער א לימוד אז ווען איינער וואוינט מיט א גוי'טע פון איינע פון די אנדערע פעלקער, אז די קינדער זענען זיך אויך נישט מתייחס צום טאטן? ענטפערט די גמרא, מען דארף נישט פארענטפערן די תנא קמא וואס קריגט זיך אויף ר' שמעון, פארוואס? ווייל מאן תנא דפליג עליה דר' יוסי בר' יהודה, ווער איז די תנא דא ביי אונז וואס קריגט זיך אויף ר' יוסי בר' יהודה ס'טייטש ווער איז אונזער תנא קמא? ר' שמעון היא! ס'איז ר' שמעון! און מיילע ר' שמעון איז דאך דורש טעמא דקרא, און ממילא האמיר א מקור פאר אונזער תנא קמא, ווי מען ווייסט אז ווען איינער וואוינט מיט א גוי'טע נישט אין די ז' עממין אז די קינד איז זיך נישט מתייחס נאכן טאטן. זאגט די הייליגע משנה, מי שקידש אחת משתי אחיות ואינו יודע איזה מהן קידש. ראובן האט מקדש געווען איינע פון צוויי שוועסטערס, אדער רחל אדער לאה, און ער ווייסט נישט וועלכע, ער האט זיך פארמישט, ער איז נישט זיכער וועלכע ער האט מקדש געווען, איז אוודאי וואוינען טאר ער נישט מיט קיין איינס פון זיי, פארוואס? ווייל קען זיין ער האט מקדש געווען די אנדערע, און דער וואס ער וואוינט מיט איז אחות אשתו, ממילא איז נותן גט לזו וגט לזו, דארף ער געבן א גט פאר יעדעס איינס פון די צוויי פרויען, וואס איז טאמער מת, ראובן שטארבט אן קינדער, ולו אח אחד, און ער האט א ברודער שמעון, קומט אויס. שמעון, דארף דא מאכן אדער יבום אדער חליצה, פאר די ביידע פרויען, פאר רחל, פאר לאה, מספק, וואס טוט ער דא? חולץ לשתיהן, שמעון, דארף געבן חליצה פאר ביידע, פאר רחל און פאר לאה, פארוואס? פארוואס קען ער נישט מייבם זיין? איז אזוי, יבום פאר ביידע, אוודאי קען ער נישט, ווייל רחל און לאה זענען דאך שוועסטערס, מ'קען נישט מייבם זיין צוויי שוועסטערס, אחות אשתו דאס זעכער נישט, נאר וואס דען? שטעלט זיך די שאלה, זאל ער פאר איינעם מאכן יבום און פאר די אנדערע חליצה? איז דאס קען ער אויך נישט, פארוואס? ווייל ממה נפשך איז דא דא א פראבלעם, נישט קיין חילוק וועלכע סדר ער וועט מאכן עט זיין א פראבלעם, טאמער ער וועט מאכן קודם יבום נאכדעם חליצה איז א פראבלעם, און די זעלבע זאך פארקערט איז אויך א פראבלעם, וועלכע פראבלעמען איז דא דא? איז לאמיר קודם אנהייבן אז ער מאכט קודם יבום נאכדעם חליצה, דאס הייסט לאמיר זאגן ער וועט מאכן ער וועט מייבם זיין רחל און חולץ זיין לאה, וואס איז די פראבלעם? די פראבלעם איז. אונז ווייס מיר דאך נישט דא ווער איז די עכטע פרוי צו רחל צו לאה ווייל מ'האט זיך פארמישט, איז לאמיר זאגן לאה איז די ריכטיגע, יעצט גייט ער, ער איז קודם מייבם רחל און נאכדעם מאכט ער חליצה מיט לאה, די פראבלעם איז ווען ער איז מייבם רחל, ווייל היות וואס לאה איז די ריכטיגע פרוי, איז דא יעצט א זיקה צווישן שמעון און לאה, און אז ער איז מייבם רחל, איז פשט ער האט מייבם געווען אחות זקוקתו, האבן דאך געזען דאס איז א פראבלעם, מילא דאס איז נישט קיין פאטענט, ער קען נישט קודם מייבם זיין און נאכדעם חולץ זיין. איי זאל ער טון פארקערט, זאל ער קודם חולץ זיין און נאכדעם מייבם זיין, איז אויך א פראבלעם. פארוואס? ווייל לאמיר זאגן ער וועט טאקע אזוי טון, ער וועט קודם מאכן חליצה מיט רחל און נאכדעם מייבם זיין לאה. דא איז די פראבלעם אז לאמיר זאגן רחל איז די ריכטיגע פרוי, איז ברגע וואס ער וועט געבן חליצה פאר רחל, איז דא אויך א דרבנן'דיגע דין, אזוי ווי ס'איז דא א דרבנן'דיגע דין פון אחות זקוקתו, איז דא א דרבנן'דיגע דין פון אחות חלוצתו, וואס טייטש, ברגע וואס א מענטש מאכט חליצה מיט איינעם, וואס טייטש א מענטש מאכט חליצה מיט איינע פון זיין ברודער'ס פרויען, איז קוקט מען אן די פרוי, די חלוצה, כאילו זי איז זיין גרושה, מילא אזוי ווי א מענטש איז אסור צו חתונה האבן מיט א שוועסטער פון א גרושה, די זעלבע זאך מיט אנדערע ערוות פון א גרושה, די זעלבע זאך דא אויך, עט שמעון נישט טארן חתונה האבן מיט די שוועסטער פון זיין חלוצה, און מילא אז ער מאכט חליצה מיט רחל, און רחל איז די ריכטיגע פרוי, קען ער נישט שפעטער מייבם זיין לאה, ווייל לאה איז אחות חלוצתו, מילא ממה נפשך קען ער נישט קיינעם מייבם זיין, און וואס דארף ער טון? חולץ לשתיהן, געט ער טאקע חליצה פאר ביידע, סיי פאר רחל און סיי פאר לאה. וואס איז טאמער היו לו שנים? וואס איז טאמער ראובן שטארבט אן קינדער, און ער לאזט איבער דא צוויי ברודערס, שמעון מיט לוי, איז דא אחד חולץ, ואחד מייבם, דא קען איינער מאכן חליצה און דער צווייטער מאכט יבום, אויף די סדר, דאס הייסט לאמיר זאגן שמעון העט מאכן חליצה מיט רחל, און לוי העט קענען מייבם זיין לאה, פארוואס? ווייל ממה נפשך, טאמער רחל איז געווען די ריכטיגע פרוי, און לאה איז סתם עפעס א שוועסטער וואס איז נישט קיין פרוי בכלל, אויב אזוי, ברגע וואס שמעון האט געמאכט חליצה מיט רחל, קען יעצט לוי מייבם זיין לאה, קען חתונה האבן מיט לאה, פארוואס? ווייל די פראבלעם פון אחות חלוצתו איז נאר א פראבלעם פאר דער וואס האט געמאכט חליצה, אבער אז שמעון האט געמאכט חליצה מיט רחל איז אוודאי מעג יעצט לוי חתונה האבן מיט לאה נישט קיין שום פראבלעם, איז פארדעם דאס איז טאמער רחל די ריכטיגע פרוי און לאמיר זאגן לאה איז די ריכטיגע פרוי אונז ווייסן דאך נישט לאמיר זאגן לאה איז די ריכטיגע פרוי איז פשוט אז מען קען אזוי טון ווייל שמעון האט געמאכט חליצה מיט רחל גארנישט געטון בעצם ווייל רחל בכלל נישט קיין פרוי לוי האט מייבם געווען לאה נו א גוטע יבום לאה איז די ריכטיגע פרוי און פארטיג, און ממילא איז דאס א גוטע פאטענט, נאר ווען ס'איז דא צוויי ברידערס, וואס איז טאמער קדמו וכנסו, וואס איז טאמער ביידע ברידערס האבן נישט געפרעגט, זענען נישט געגאנגען אין בית דין פרעגן, נאר ביידע האבן מייבם געווען, שמעון און לוי האבן מייבם געווען רחל'ן און לאה, דעמאלטס אין מוציאין מידם, צווינגט מען זיי נישט צו גט'ן, פארוואס? ווייל וואס קען זיין די ערגסטע פראבלעם? ס'טייטש אזוי. לאמיר זאגן שמעון האט קודם מייבם געווען רחל און נאכדעם האט לוי מייבם געווען לאה, איז על הצד אז רחל איז די ריכטיגע פרוי איז גארנישט געשען דא, שמעון האט מייבם געווען רחל, ער האט מקיים געווען די מצות יבום, און שפעטער לאה, לוי האט חתונה געהאט מיט לאה, נישט קיין שום פראבלעם, ס'איז נישט קיין איסור, דאס איז על הצד אז רחל די ריכטיגע פרוי, לאמיר זאגן לאה איז די ריכטיגע פרוי, איז שמעון האט מייבם געווען רחל, איז ער טאקע באגאנגען אן עוולה, פארוואס? ווייל ער האט חתונה געהאט מיט אחות זקוקתו, אבער נישט עק וועלט, פארוואס? קודם כל, ס'איז סך הכל א ספק אחות זקוקתו, ווייל עס ווייסט מען דאך נישט ווער די ריכטיגע פרוי, אבער אפילו על הצד אז ער האט טאקע חתונה געהאט מיט אחות זקוקתו, צען מינוט שפעטער האט זיין ברודער חתונה געהאט מיט לאה, איז אוועק די זיקה, ס'איז יעצט איז במילא נישט דא די פראבלעם פון אחות זקוקתו, און במילא טאמער איז דאס געשענט לכתחילה לאזט מען דאס נישט צו, אבער טאמער ס'איז דאס געשענט צווינגט מען נישט דא צו גט'ן, מען לאזט ווייטער די צוויי וואוינען מיט רחל און לאה. ווייטער זאגט די משנה, וואס איז טאמער שניים שקידשו שתי אחיות, צוויי מענער, מען רעדט נישט צוויי ברידערס, נאר סתם צוויי מענער ראובן מיט משה, האבן מקדש געווען צוויי שוועסטערס רחל און לאה, אבער א צומישעניש, זה אינו יודע איזו קידש, וזה אינו יודע איזו קידש, קיינער ווייסט נישט וועם מען האט מקדש געווען, איז אוודאי די דין, זה נותן שני גיטין, וזה נותן שני גיטין, קיינער טאר נישט וואוינען מיט קיינעם דא, ווייל קודם כל איז דא א פראבלעם פון אחות אשתו, א פראבלעם פון אשת איש, יעדער דארף גט'ן ביידע, ראובן גט רחל און לאה, און משה גט רחל און לאה. וואס איז טאמער מתו, לזה אח ולזה אח, ביידע שטארבן, ראובן און משה, און יעדער האט א ברודער. ראובן האט א ברודער שמעון, און משה האט א ברודער אהרן. איז דא אויכעט זה חולץ לשתיהן, וזה חולץ לשתיהן. סיי שמעון און סיי אהרן דארפן מאכן חליצה פאר ביידע, פאר רחל און פאר לאה. פארוואס? די זעלבע טעם וואס מען האט געזען אנפאנג משנה, ווייל ממה נפשך, טאמער איינער פון זיי עט קודם מאכן יבום, איז דא א פראבלעם פון אחות זקוקתו, טאמער איינער פון זיי עט קודם מאכן חליצה, וועט ער נישט קענען שפעטער מאכן יבום, ווייל ס'איז דא א פראבלעם פון אחות חלוצתו, ממילא ממה נפשך דארפן ביידע מאכן חליצה פאר ביידע. וואס איז אבער טאמער לזה אחד ולזה שניים, ס'טייטש ראובן האט איין ברודער שמעון, אבער משה האט צוויי ברידערס אהרן מיט יוסף, איז די דין אזוי, היחיד חולץ לשתיהן, קודם די איינער וואס טייטש שמעון געט חליצה פאר ביידע פאר רחל און פאר לאה, פארוואס? ווייל אזוי ווי מ'האט געשמועסט, יבום קען ער נישט מאכן ווייל ממה נפשך איז דא א פראבלעם, טאמער עט מאכן קודם חליצה נאכדעם יבום, האט ער א פראבלעם פון אחות חלוצתו, טאמער עט מאכן יבום נאכדעם חליצה, איז דא א פראבלעם פון אחות זקוקתו, ער האט ממה נפשך א פראבלעם, מילא זאגט מען אים, דו געב חליצה פאר ביידע. איי פארוואס דארף ער געבן חליצה פאר ביידע אפשר זאל ער אהיים גיין? איז אוודאי מוז ער געבן חליצה פאר ביידע ווייל טאמער נישט עט זיין דא א פראבלעם פון א איסור יבמה לשוק. ס'טייטש, דאס איז קלאר אז איינער פון די צוויי אדער רחל אדער לאה איז געווען חתונה געהאט מיט זיין ברודער. מילא חליצה מוז ער געבן ער געט חליצה פאר ביידע. ווייטער והשניים אחד חולץ ואחד מייבם, די ברודערס פון משה אהרן מיט יוסף איז זיי עט איינער מאכן חליצה די אנדערע יבום. למשל אהרן עט מאכן חליצה יוסף יבום, פארוואס? ווייל יוסף מעג דא מאכן יבום ממה נפשך. לאמיר זאגן אהרן מאכט חליצה מיט רחל, יוסף מאכט יבום מיט לאה, איז ממה נפשך די יבום פון יוסף א גוטע יבום, ווייל לאמיר זאגן לאה איז געווען די ריכטיגע פרוי, שוין, האט יוסף מייבם געווען די ריכטיגע פרוי, און לאמיר זאגן רחל געווען די ריכטיגע פרוי, מילא האסטו א פראבלעם אלץ אחות זקוקתו, נו, דא איז אויך נישט דא די פראבלעם, ווייל ברגע וואס אהרן האט געגעבן חליצה פאר רחל, איז לאה אויס אחות זקוקתו, קען יעצט יוסף רוהיגערהייט חתונה האבן מיט לאה, מילא מעג יוסף מייבם זיין. וואס איז טאמער קדמו וכנסו, ביידע האבן נישט געפרעגט קיין בית דין, די אהרן מיט יוסף, און זענען ביידע מייבם געווען רחל מיט לאה, איז אויך אין מוציאין מידם, מען צווינגט קיינעם נישט צו גט'ן, פארוואס? ווייל וואס איז די ערגסטע פראבלעם? די ערגסטע פראבלעם איז, אז אפשר לאמיר זאגן אהרן העט מייבם זיין רחל, און לאה איז די ריכטיגע פרוי, ממילא איז דא א פראבלעם פון אחות זקוקתו, איז קודם כל ס'איז סך הכל א ספק אחות זקוקתו, און אפילו על הצד אז ס'איז טאקע אחות זקוקתו, ס'איז נאר א פראבלעם ווי מ'זאגט פאר צען מינוט, ווייל אפאר מינוט שפעטער איז דאך דער ברודער יוסף מייבם די שוועסטער, די זיקה גייט אוועק, אויס אחות זקוקתו, ממילא צווינגט מען קיינעם נישט זיך צו גט'ן. זאגט די משנה ווייטער לזה שניים ולזה שניים לאמיר זאגן די זעלבע סארט מעשה ראובן און משה האבן חתונה געהאט מיט רחל לאה קיינער ווייסט נישט מיט וועם ס'האט זיך דא אויסגעמישט און ראובן האט צוויי ברודערס שמעון און לוי און משה האט צוויי ברודערס אהרן און יוסף און ביידע שטארבן איז די דין אזוי אחיו של זה חולץ לאחת ואחיו של זה חולץ לאחת אחיו של זה מייבם חלוצתו של זה, ואחיו של זה מייבם חלוצתו של זה. ס'טייטש דא טוט מען אזוי, שמעון געבט חליצה פאר רחל און לוי איז מייבם לאה, און זעלבע זאך פארקערט, אהרן געבט חליצה פאר לאה און יוסף איז מייבם רחל. וואס טוט מען אויף מיט דעם? איז דא טוט מען אויף אזוי, וואס איז די פראבלעם דא פון מייבם זיין? וואס קען זיין די פראבלעמען ווען איינער איז מייבם איינע פון די פרויען? איז דא אפאר פראבלעמען. אחות חלוצתו קען נישט זיין א פראבלעם, ווייל אחות חלוצתו האט מען געשמועסט, איז נאר א פראבלעם ווען ס'דא איין ברודער, די זעלבע ברודער קען נישט געבן חליצה פאר איינעם און שפעטער מייבם זיין די אנדערע, ווייל דאס הייסט אחות חלוצתו דאס איז א גזירה מדרבנן, ווען ס'דא צוויי ברודערס איז די פראבלעם נישט קיין פראבלעם, מילא פון דעם רעדט מען נישט, וואס זענען די פראבלעמען וואס איז געבליבן? ס'קען זיין א פראבלעם פון אחות זקוקתו, און ס'קען זיין א פראבלעם פון חתונה האבן מיט א יבמה לשוק מיט א פרוי וואס האט נאכנישט געקריגן קיין חליצה. איז דא ווען מען מאכט די פאטענט האט מען געלייזט אלע פראבלעמען, און לאמיר צונעמען קודם כל יעדע פאר דא באזונדער, לאמיר אנהייבן מיט שמעון און לוי, איז שמעון האמיר געשמועסט האט געגעבן חליצה פאר רחל, און לוי האט נאכדעם מייבם געווען לאה, איז לאמיר טראכטן וועלכע פון די צוויי, צו רחל צו לאה, ווער איז געווען די עכטע פרוי פון ראובן? לאמיר זאגן לאה איז געווען די עכטע פרוי פון ראובן. שוין, אויב אזוי איז זעכער גוט. פארוואס? ווייל לוי האט מייבם געווען לאה, האט מקיים געווען די מצוות אין יבום. דאס וואס שמעון האט געטון מיט רחל חליצה, סתם געווען א שפיל. די עכטע פרוי איז לאה, לאה האט מען מייבם געווען א מחיה. פיין. לאמיר זאגן פארקערט גאר, לאמיר זאגן רחל איז געווען די ריכטיגע פרוי, איז ווייטער נישטא קיין פראבלעם. פארוואס? ווייל שמעון האט געגעבן חליצה פאר רחל, אפגע'פטר'ט די ריכטיגע פרוי, שפעטער געגאנגען לוי חתונה געהאט מיט לאה. איי ס'איז דא א פראבלעם אחות זקוקתו? ס'איז נישט קיין פראבלעם. ווייל נאכדעם וואס שמעון האט געגעבן חליצה איז שוין לאה מער נישט אחות זקוקתו, קען לוי רואיגערהייט חתונה האבן מיט לאה. איי ס'איז דא נאך איין פראבלעם, ווייל קען זיין באמת אליבא דאמת אז לאה האט חתונה געהאט מיט משה, און משה איז געשטארבן אן קינדער, און לוי קען נישט יעצט חתונה האבן מיט לאה איידער זי קריגט נישט יבום אדער חליצה פון איינע פון משה'ס ברידערס. אבער ווייטער דאס איז דא אויך נישט קיין פראבלעם ווייל אזוי ווי מ'האט געשמועסט אז אהרן האט שוין געגעבן חליצה דא פאר לאה, ממילא לוי מעג רואיגערהייט מייבם זיין לאה, און די זעלבע זאך ווי מ'האט געשמועסט יוסף קען מייבם זיין רחל, ווייל די זעלבע שפיל טוט זיך אפ פארקערט, און ממילא דער פאטענט א געוואלדיגער פאטענט. וואס איז טאמער, זאגט די משנה, קדמו שנים וחלצו, וואס איז טאמער מ'האט נישט געפרעגט בית דין וואס צו טון, און שמעון און לוי, אנשטאטס מאכן די פאטענט וואס מ'האט יעצט געשמועסט, אז שמעון געט חליצה פאר איינס און לוי מייבם די אנדערע, און די זעלבע זאך מיט אהרן און יוסף ניין, דא שמעון און לוי שטעלן זיך אויף, און זיי געבן גראד חליצה פאר רחל און לאה, קומט אויס אז אהרן און יוסף זענען געבליבן שטעקן דא, וואס איז דעמאלטס דער דין? איז לא ייבמו השנים, זאל נישט אהרן און יוסף יעצט גיין מייבם זיין ביידע, רחל און לאה? פארוואס? ווייל ס'איז דא דא א פראבלעם, אפשר עט זיין דא אחות זקוקתו, ווייל לאמיר זאגן די עכטע פרוי פון משה איז געווען לאה, און אהרן עט יעצט גיין מייבם זיין רחל, פשט ער האט מייבם געווען אחות זקוקתו, נאר וואס דען וואס זאל מען טון, אלא אחד חולץ, ואחד מייבם, קודם עט אהרן מאכן חליצה, און נאכדעם יוסף עט קענען מאכן יבום מיט די אנדערע, ווייל מיט דעם עט ער אפ'פטר'ן די פראבלעם פון אחות זקוקתו. וואס איז טאמער קדמו וכנסו, אין מוציאין מידם? טאמער זיי זענען אריינגעשפרינגען, זיי האבן קיינעם נישט געפרעגט, אהרן און יוסף האבן מייבם געווען ביידע, איז צווינגט מען זיי נישט צו גט'ן, פארוואס? ווייטער נאכאמאל איבערגע'חזר'ט די זעלבע ענין, ווייל היות עס איז נאר א ספק אחות זקוקתו, און אפילו על הצד אז עס איז אחות זקוקתו, די גאנצע אחות זקוקתו איז סך הכל געווען אפאר מינוט, ביז די אנדערע ברודער האט אויך געמאכט יבום, און ממילא צווינגט מען זיי זיך נישט צו גט'ן. זאגט די הייליגע גמרא, די גמרא הייבט אן מיט די גאנצע מעשה, וואס טייטש איינער האט זיך צומישט צווישן צוויי שוועסטערס, ער ווייסט נישט וועלכע ער האט מקדש געווען, ווי קען זיין אזא מעשה? שמע מינה, קידושין שאין מסורין לביאה הוו קידושין. ס'טייטש דא א מחלוקת אין קידושין אין מסכת קידושין, וואס געשעהט ווען איינער איז מקדש א פרוי וואס מען קען נישט צוקומען צו ביה, וואס טייטש למשל אז צוויי שוועסטערס שיקן א שליח, אז די שליח זאל מקבל זיין קידושין פאר זיי, און ס'גייט איינער און ער זאגט פאר דעם שליח איך בין מקדש איינע פון די שוועסטערס, איז דא מ'ווייסט דאך נישט וועלכע שוועסטער איז מקודש, איז ממה נפשך עט ער נישט קענען וואוינען מיט קיין איינע פון די שוועסטערס. ווייל יעדעס איינצעלנע שוועסטער איז דאך אפשר אחות אשתו, פשט די גאנצע קידושין קען נישט צוקומען צו קיין ביאה, איז דא א מאן דאמר וואס האלט אז קידושין שאין מסורין לביאה הייסט בכלל נישט קיין קידושין, און פון דאס וואס מ'זעט ביי אונזער משנה אז די קידושין איז יא א קידושין נאר וואס דען מ'דארף געבן א גט איז לכאורה א ראיה אנדערש ווי יענע מאן דאמר איז א ראיה אז קידושין שאין מסורין לביאה הוה קידושין, זאגט די גמרא ניין ס'איז נישט קיין ראיה, הכא במאי עסקינן כשהוכרו ולבסוף נתערבו, ס'טייטש קען זיין בשעת מ'האט מקדש געווען האט מען געוואוסט וועם מ'איז מקדש, ס'טייטש בשעת די קידושין איז עס געווען מסורין לביאה, און שפעטער האט זיך עס צומישט מ'האט פארגעסן, און מילא שפעטער איז געשען דעם באלאגאן, איז נישט קיין ראיה צו די מחלוקת אין מסכת קידושין, און די גמרא ברענגט נאך א ראיה דייקא נמי, מ'קען אזוי אויך מדייק זיין פון אונזער משנה דקתני ואינו יודע, שטייט אין משנה ואינו יודע, די לשון ואינו יודע איז משמע אז אמאל האט מען געוואוסט בשעת קידושין האט מען געוואוסט, שפעט האב איך זיך צומישט, ולא קתני ואינו ידוע, ואינו ידוע וואלט ווען וואלט ווען געמיינט אז מ'האט קיינמאל נישט געוואוסט, שמע מינה, טאקע מדייק פון אונזער משנה. על כל פנים פרעגט יעצט די גמרא, מאי קא משמע לן, וואס איז די חידוש פון אונזער משנה? ס'פארשטייט זיך אז איינער איז מקדש צוויי פרויען ער ווייסט נישט וועלכע, דארף ער געבן א גט פאר ביידע? ענטפערט די גמרא טאקע די חלק איז נישט קיין שום חידוש, נאר סיפא איצטריך ליה, די עיקר איז וואס שטייט שפעטער אין די משנה, אז מת ולו אח אחד חולץ לשתיהן היו לו שניים אחד חולץ ואחד מיבם, דאס דא הייבט זיך אן די חידושים, דאס וואס שטייט אין די משנה אז טאמער ראובן שטארבט און לאזט איבער צוויי ברודערס שמעון און לוי, איז שמעון איז חולץ און לוי איז מיבם דאס איז א חידוש, וואס איז די חידוש? אז דווקא מיחלץ והדר יבומי, אז ס'מוז זיין אויף די סדר, לכתחילה פארשטייט זיך, שמעון דארף קודם געבן חליצה און נאכדעם וועט לוי קענען מיבם זיין, אבל יבומי מרישא פארקערט לא, נישט, פארוואס? דקא פגע באחות זקוקתו, ווייל טאמער קודם וועט שמעון מאכן יבום און נאכדעם וועט לוי געבן חליצה איז קען דא זיין א חשש אחות זקוקתו אזוי ווי מ'האט געשמועסט אין משנה, מילא דאס איז טאקע די חידוש אין די משנה אז מ'דארף אויפפאסן נישט צוצוקומען צו אחות זקוקתו, קודם מאכט מען חליצה נאכדעם יבום. זאגט די גמרא ווייטער האמיר געזען אין משנה, שניים שקידשו שתי אחיות, ס'טייטש די משנה האט אנגעהויבן ווערן נאך מער קאמפליצירט, אז טאמער ראובן מיט משה האבן מקדש געווען צוויי שוועסטערס און קיינער ווייסט נישט וועלכע, איז דארף מען ווייטער געבן צוויי גיטין און ווייטער, פרעגט די גמרא די זעלבע קשיא פון פריערט, שמע מינה, קידושין שאין מסורין לביאה, הוה קידושין, דא פארשטייט אויך די גמרא אז ס'איז געווען אזא ציור אז מ'האט זיך צומישט מ'האט קיינמאל נישט געוואוסט ווער האט מקדש געווען וועם, איז לכאורה פון דא א ראיה אז ביי אזא ציור הייסט עס קידושין, זאגט די גמרא ניין ס'איז נישט קיין ראיה הכא נמי כשהוכרו ולבסוף נתערבו, קען זיין בשעת קידושין האט מען געוואוסט, שפעטער האט זיך עס אויסגעמישט, שפעטער האט מען פארלוירן חשבון וועלכע שוועסטער איז וועלכע ווער האט מקדש געווען וועלכע, דייקא נמי דקתני, און די גמרא ברענגט די זעלבע ראיה שטייט ואינו יודע ולא קתני ואינו ידוע שמע מינה, פרעגט יעצט די גמרא מאי קא משמע לן, וואס איז די חידוש אז צוויי מענטשן זענען מקדש צוויי שוועסטערס דארפן ביידע געבן צוויי גיטין, דאס עפעס א חידוש? זאגט די גמרא טאקע דאס איז נישט קיין חידוש, נאר סיפא איצטריך ליה, די עיקר איז שפעטער וואס שטייט אז מתו לזה אחד ולזה שניים, היחיד חולץ לשתיהן והשניים אחד חולץ ואחד מייבם, די עיקר איז די נעקסטע ציור, אז טאמער ראובן האט איין ברודער שמעון, און משה האט צוויי ברודערס אהרן און יוסף, איז שמעון דארף געבן חליצה פאר ביידע, און אהרן און יוסף איינער געבט חליצה די אנדערע יבום. זאגט די גמרא פשיטא, היינו רישא, ווייטער, ס'נישט קיין שום חידוש, ס'איז בקיצור איבערגעחזרט די זעלבע זאך וואס שטייט פריער, וואס טייטש נאכדעם, וואס שמעון געבט חליצה פאר רחל און לאה און ס'בלייבט דא סך הכל איבער אהרן מיט יוסף, איז פארוואס ווייסט מען אליין אזוי ווי מ'האט געזען אז איינער געבט חליצה און אנדערע יבום? וואס איז די חידוש וואס לייגט די משנה דא צו ביי דעם ציור? ענטפערט די גמרא ניין ס'יא דא א חידוש מהו דתימא ליגזור תרי אטו חד אפשר זאל מען מאכן א גזירה צוויי ברידערס אטו חד ס'טייטש אז כ'וועל לאזן אהרן און יוסף איינער חולץ זיין און איינער מייבם זיין אפשר זאל איך חושש זיין אז נעקסטע מאל עט שמעון אויך מייבם זיין קא משמע לן, דאס איז די חידוש פון די משנה אז מ'איז נישט גוזר דאס. נאך א חידוש, זאגט די גמרא, ודווקא מיחלץ והדר יבומי, אבל יבומי ברישא לא, דקא פגע ביבמה לשוק, וואס טייטש ס'מוז זיין אויף דעם סדר, קודם דארף שמעון געבן חליצה פאר ביידע פאר רחל און לאה, און נאר נאכדעם עט אהרן און יוסף איינער מאכן חליצה און אנדערע יבום, אבער פארקערט נישט, טייטש מ'קען נישט ווארטן אויף שמעון שפעטער, קודם אהרן און יוסף, אהרן מאכן חליצה, יוסף יבום, און נאכדעם עט זיך שמעון אנרוקן, פארוואס? ווייל טאמער שמעון געט נישט קודם חליצה פאר ביידע, איז דא דא א פראבלעם פון יבמה לשוק, ווייל על הצד אז לאמיר זאגן לאה איז געווען באמת ראובן'ס פרוי, און יעצט גייט יוסף ער איז מייבם לאה, ער טאר דאך נישט, ווייל קודם דארף שמעון איר געבן חליצה, דערפאר זאגט מען קודם פאר שמעון דו געב חליצה פאר ביידע, און נאכדעם אהרן און יוסף איינער מאכט חליצה און די אנדערע יבום. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען ווייטער אין די משנה, לזה שניים ולזה שניים, און די גאנצע פאטענט וואס מען האט געזען אין די משנה, פרעגט די גמרא הא תו למה לי, היינו הך, וואס לייגט בעצם די משנה צו מיט דעם ציור? ווי נישט ווי, ס'איז איבערגע'חזר'ט די זעלבע ענין, אונז ווייס מיר די פראבלעמען, אונז ווייס מיר וויאזוי זיך צו מסדר זיין מיט די פראבלעמען אז קודם דארף מען א חליצה, נאכדעם יבום, כדי עס זאל נישט זיין קיין אחות זקוקתו, און דאס אויך נאר ביי צוויי ברידערס, וואס לייגט די משנה צו מיט די לעצטע ציור? ענטפערט די גמרא, מהו דתימא ליגזור, דילמא מייבם בלא חליצה, קא משמע לן, וואס טייטש ווייל כ'וואלט ווען געמיינט אז אפשר דארף מען גוזר זיין אז ניין, קיינער טאר נישט מאכן קיין יבום, פארוואס ווייל ס'דא א חשש אז מ'עט אינגאנצן אויסלאזן די חליצה, דאס איז די חידוש אז ס'איז נישט אזוי, אז מ'איז נישט חושש, יעצט וואס איז פשט, וואס איז בעצם דא נתחדש געווארן דאס מער פון פריער, איז ווי רש"י איז מסביר אזוי, אין די ציור פארדעם אין די פריערדיגע ציור, ווי ס'דא צוויי מענטשן, ראובן און משה, האבן מקדש געווען רחל און לאה, זיי האבן זיך צומישט, און זענען געשטארבן, און ראובן האט איין ברודער שמעון, און משה האט צוויי ברודערס אהרן און יוסף, איז דארט איז אוודאי נישט דא אזא חשש, וואס טייטש דארט אוודאי וועט מען נישט אויסלאזן חליצה, ווייל דאס איז קלאר אז איינע פון די צוויי פרויען, אדער רחל אדער לאה, עלן מוזן קריגן חליצה, און במילא ווייסט מען זייער גוט מען דארף דא טון א חליצה, מען מאכט אז קודם געט שמעון חליצה פאר ביידע, נאכדעם אהרן יוסף איינער געט חליצה די אנדערע יבום, מען טוט מען פילעוועט אין חליצה, מה שאין כן ביי די ציור ביי די ביי די גרויסע פאטענט אז ביידע ברידערס איינער געט חליצה און די אנדערע יבום, וואס קומט אויס צום סוף סוף פסוק וואס געשענט, סיי רחל און סיי לאה איז מען מייבם, און ממילא דא וואלט געווען א הוה אמינא אז מ'דארף דא גוזר זיין אז מענטשן עלן זאגן אז היות וואס די צוויי שוועסטערס עלן סיי ווי סיי זיין מייבם צום סוף זאלן סיי ווי סיי קריגן יבום, לאמיר אויסלאזן די גאנצע חליצה, און צוגיין גראד צום יבום, דאס איז די חידוש אז מ'איז נישט גוזר מ'איז נישט חושש אויף דעם, נאר וואס מ'מאכט די פאטענט וואס מ'האט געזען אין די משנה אז שמעון געבט חליצה פאר רחל און לוי איז מייבם לאה, און די זעלבע זאך פארקערט מיט אהרן און יוסף, אהרן געבט חליצה פאר לאה און יוסף איז מייבם רחל. פרעגט יעצט אבער די גמרא, מאי שנא מהא דתנן, וואס איז אונזער משנה אנדערש פון די משנה אין דף כ"ו? וועלכע משנה אין דף כ"ו? די משנה וואס אונז האבן שוין געזען, ארבעה אחין, שניים מהן נשואין שתי אחיות, ומתו הנשואין את האחיות, הרי אלו חולצות ולא מתייבמות, אונז האבן שוין געזען די דין, אויב ס'איז דא פיר ברידערס ראובן שמעון לוי יהודה, לוי יהודה האבן חתונה געהאט מיט צוויי שוועסטערס מיט רחל און לאה און געשטארבן אן קינדער, האבן מיר געזען אז ראובן און שמעון קענען נישט מייבם זיין רחל און לאה, פארוואס? אלץ אחות זקוקתו האבן מיר געזען, איז לכאורה דאס א סתירה מיט אונזער משנה, ביי אונזער משנה האבן מיר געזען אז ווען א ברידער האט מקדש געווען איינס פון צוויי פרויען מען ווייסט נישט וועלכע, און ס'איז דא א פראבלעם פון אחות זקוקתו, איז איינער מאכט חליצה און די אנדערע יבום. און פארוואס איז נישט דא די פאטענט דארט אויך? איינער זאל מאכן חליצה און די צווייטע וועט מאכן יבום, ברגע וואס איינער מאכט חליצה איז דאך שוין מער נישט דא קיין זיקה, ס'איז אויס אחות זקוקתו, פארוואס זעען מיר נישט דארט אזא פאטענט? דאס איז איין קשיא, און בעצם איז דא נאך א קשיא ווייל דארט אין די משנה שטייט אויכעט אז וואס איז טאמער ראובן און שמעון האבן יא מייבם געווען רחל און לאה, איז צווינגט מען זיי זיך צו גט'ן? מה שאין כן דא ביי אונז זעען מיר אז טאמער די צוויי ברידערס האבן מייבם געווען צוויי שוועסטערס, לאזט מען זיי אפ, איז ווייטער וואס איז א חילוק צווישן די צוויי משניות? לכאורה איז די זעלבע סארט ציור. ענטפערט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין פארגלייך. פארוואס? איז קודם וועלן מיר אויסשמועסן אויסעווייניג נאכדעם וועלן מיר זעהן אינעווייניג די גמרא. איז די אמת'ע סיבה, די אמת'ע חילוק, צווישן אונזער משנה און די משנה אין דף כ"ו איז אזוי. לאמיר אנהייבן די משנה אין דף כ"ו. די משנה אין דף כ"ו רעדט. פיר ברידערס, ראובן שמעון לוי יהודה לוי יהודה האבן חתונה געהאט מיט רחל לאה, געשטארבן אן קינדער, יעצט. פאלן רחל און לאה פאר ראובן און שמעון? לאמיר טראכטן, וואס איז די פראבלעם אז ראובן און שמעון זאלן מייבם זיין רחל און לאה? און די פראבלעם איז אזוי ווי מען האט געשמועסט, אחות זקוקתו. באלד וועלן מיר זעהן די גמרא זאגט קען זיין ס'איז דא נאך א פראבלעם. יעצט, וואס איז די פראבלעם פון אחות זקוקתו? אחות זקוקתו האמיר געשמועסט איז א דרבנן'דיגע פראבלעם. חז"ל לאזן נישט מייבם זיין א שוועסטער פון א זיקה. אויב אזוי קומט אויס וואס געשענט ווען איינער קען נישט מייבם זיין א פרוי אלץ א דרבנן'דיגע פראבלעם? האבן מיר שוין געזען די יסוד כמה וכמה פעמים משך די מסכתא, אז ברגע וואס ס'איז דא א פראבלעם, וואס זאל נאר נישט זיין, דאורייתא'דיג, דרבנן'דיג, ס'איז דא א פראבלעם וואס מ'קען נישט מייבם זיין, אויב מ'קען נישט מייבם זיין איז פשט די פרוי ווערט יעצט אן אשת אח, וואס טייטש פון א דרבנן'דיגע פראבלעם ווערט א דאורייתא'דיגע פראבלעם, ווייל ברגע וואס ס'איז געווען א מינוט אויפן וועלט וואס יבום האסטו נישט געקענט מאכן, איז פשט די פרוי געווען אסור אויף דיר? וועלכע איסור? וועלכע איסור האט מען דא ארויפגעברענגט? די איסור פון אשת אח. און ממילא אפילו מען וועט שפעטער פטור ווערן פון די דרבנן'דיגע פראבלעם, אבער די אשת אח בלייבט, איז פארדעם טאקע דארט אין דף כ"ו וואס ס'איז דא א פראבלעם פון אחות זקוקתו, אפילו מען וועט פטור ווערן פון אחות זקוקתו, ס'טייטש אפילו איינער פון די ברודערס זאלן געבן חליצה פאר איינער פון די שוועסטערס, מילא די אנדערע שוועסטער איז אויס אחות זקוקתו און נישט קיין נפקא מינה, פארוואס? ווייל סוף כל סוף איז די צווייטע שוועסטער אן אשת אח, ווייל ברגע וואס ס'איז געווען א מינוט אפילו א פראבלעם איז זי שוין געווארן אן אשת אח, איז מיט איר העט מען יבום קיינמאל נישט טארן מאכן, דאס איז אין דף כ"ו. מה שאין כן דא ביי אונז, וואס איז די פראבלעם, אחות זקוקתו, יעצט, לאמיר דורך גיין דעם ציור וואס איז געווען דא ביי אונז זעהן וויאזוי דאס קלאפט זיך אויס דעם אחות זקוקתו, אונז האמיר דא א ראובן וואס האט חתונה געהאט אדער מיט רחל אדער מיט לאה, אונז ווייסן נישט מיט וועם, לאמיר זאגן אליבא דאמת, אונז ווייס מיר אז ס'איז געווען מיט רחל, אבער קיינער ווייסט נישט, פיין, יעצט גייט ראובן ראובן שטארבט אן קינדער, גייט דער ברודער שמעון און ער וויל מייבם זיין לאה, זאג מיר, ניין, ס'איז דא דא א פראבלעם, וואס איז די פראבלעם? אחות זקוקתו. ס'טייטש אליבא דאמת איז רחל די זיקה, רחל דארף בעצם קריגן די יבום, מילא רחל האט א זיקה, קען נישט יעצט גיין שמעון מייבם זיין לאה אלץ אחות זקוקתו, איז וואס? דא קען מען אויך זאגן אז ברגע וואס ס'איז דא די דרבנן'דיגע פראבלעם פון אחות זקוקתו, ווערט לאה אן אשת אח? אוודאי נישט! פארוואס? ווייל לאה איז פאר קיין רגע נישט געווען אן אשת אח! לאה אליבא דאמת קומט בכלל נישט אריין דא אין די בילד, און ממילא ביי לאה, איז דא נאר איין פראבלעם, אחות זקוקתו, און טאמער מען קען לייזן דעם פראבלעם פון אחות זקוקתו, בלייבט זי אן קיין איסור אינגאנצן, און דערפאר טאקע ביי אונזער משנה האט דער משנה געגעבן א פאטענט, אז קודם זאל מען מאכן חליצה מיט רחל, אטאמאטיש ווערט לאה אויס אחות זקוקתו, און יעצט קען מען גיין מייבם זיין לאה, חתונה האבן מיט לאה, פארוואס? ווייל ס'בלייבט נישט דא דער איסור פון אשת אח, מה שאין כן דארט, וואס ס'איז דא צוויי שוועסטערס וואס ביידע זענען זקוקות, נישט קיין ספק וועלכע איז וועלכע, און ממילא ברגע וואס ס'איז דא א דרבנן'דיגע פראבלעם פון אחות זקוקתו ווערט א דאורייתא'דיגע פראבלעם פון אשת אחיו, איז אפילו וועסט לייזן די פראבלעם פון אחות זקוקתו, עסטו נישט קענען לייזן די פראבלעם פון אשת אחיו, איז לאמיר זען אינעווייניג, זאגט די גמרא הכי השתא, התם אי למאן דאמר יש זיקה, יש זיקה, ס'טייטש וואס איז טאקע די פראבלעם ראובן און שמעון, צו מייבם זיין רחל און לאה איז לויט די מאן דאמר יש זיקה איז דער פראבלעם אחות זקוקתו, ואי למאן דאמר אסור לבטל מצות יבמין, אסור לבטל מצות יבמין, דאס האט מען שוין אויך געזען אז די מאן דאמר וואס האלט אין זיקה איז אויב ס'איז נישטא קיין זיקה פארוואס קען נישט ראובן און שמעון מייבם זיין רחל און לאה, האט מען געשמועסט ווייל ס'איז דא א חשש אז ראובן העט מייבם זיין רחל, שפעטער שמעון העט שטארבן, לאה העט בלייבן שטעקן אן די מצות יבום אלס די חשש לאזט מען נישט, אבער על כל פנים צוריק צו די זעלבע נקודה, ס'דא דא א דרבנן'דיגער פראבלעם, און ברגע וואס ס'דא א דרבנן'דיגער פראבלעם, אטאמאטיש ווערט א דאורייתא'דיגער פראבלעם א פראבלעם פון אשת אח, און ממילא אפילו דו פטר'סט די דרבנן'דיגע פראבלעם, בלייבסטו שטעקן מיט די דאורייתא'דיגע פראבלעם, פארדעם דארט איז נישט דא אן אפציע פון יבום, מה שאין כן דא, וואס דא איז יא דא די ברירה, ס'איז יא דא די אפציע. דאס איז לגבי די ערשטע קשיא. ווייטער, ווען איך גיי צו די צווייטע קשיא וואס מ'האט געפרעגט וואס איז חילוק דא און דארט, אז דארט זעהן מיר ראובן שמעון האבן מייבם געווען רחל לאה צווינגט מען זיך צו גט'ן, און דא ביי אונז שמעון און לוי טאמער זענען ביידע מייבם געווען רחל און לאה לאט מען זיי בלייבן צוזאמען, פארוואס טאקע? זאגט אויך די גמרא הכא כל חד וחד אימר דידיה קא מתרמיא ליה, ס'טייטש דא ווי נישט ווי, וואס איז די פראבלעם? די פראבלעם איז א ספק אחות זקוקתו, ווייל אזוי ווי מ'האט געשמועסט מען ווייסט דאך נישט ווער די עכטע פרוי רחל און לאה איז, טאמער מ'האט קודם מייבם געווען די עכטע פרוי און נאכדעם די אנדערע איז דאך אינגאנצן נישט געווען דא א פראבלעם פון אחות זקוקתו, נאר על הצד אז מ'האט קודם מייבם געווען די אנדערע און נאכדעם די עכטע, איז דא דא א פראבלעם פון אחות זקוקתו סך הכל פאר צען מינוט ווי מ'האט געזאגט, און ממילא פארדעם דא לאזט מען זיי בלייבן צוזאמען, מה שאין כן דארט הייסט מען זיי זיך גט'ן. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען די משנה קדמו וכנסו אין מוציאין וכו', אז דארט האט זיך גערעדט ביי ציור אין די משנה אז שמעון און לוי האבן געגעבן חליצה פאר רחל און לאה, זיי האבן קיינעם נישט געפרעגט, בלייבט דא איבער אהרן און יוסף, טאמער אהרן און יוסף האבן מייבם געווען רחל און לאה, צווינגט מען זיי זיך נישט צו גט'ן. זאגט די גמרא תנא שילא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, ואפילו שניהם כהנים, אפילו אהרן און יוסף זענען כהנים, און זענען מייבם דא רחל און לאה, און דא איז זיכער אז איינס פון זיי האט מייבם געווען א חלוצה, האט חתונה געהאט מיט א חלוצה, פארוואס? ווייל דאס איז קלאר אדער רחל אדער לאה, ביי די צוויי זענען א חלוצה, פארוואס? ווייל אדער רחל אדער לאה, זענען זיכער געווען חתונה געהאט מיט ראובן, טאקע איינער פון זיי געווען חתונה מיט שמעון אויך און מיט משה אויכעט, אבער איינער געווען חתונה געהאט מיט ראובן, און שמעון און לוי, ראובן'ס ברודערס, האבן דאך געגעבן חליצה פאר רחל און לאה, קומט אויס דער וואס איז געווען ראובן'ס פרוי, איך ווייס נישט וועלכע, יענע האט געקריגן חליצה, וואס טייטש איינע פון די צוויי פרויען זענען זיכער א חלוצה, גייען יעצט צוויי כהנים אהרן און יוסף, און איינס פון זיי האט חתונה מיט א חליצה, איז לכאורה א חלוצה דארף מען גט'ן? ניין, חזל האבן נישט געצווינגען דא זיך צו גט'ן, מאי טעמא פארוואס? ווייל חלוצה דרבנן היא, דאס אז א כהן טאר נישט חתונה האבן מיט א חלוצה איז סך הכל דרבנן, און דא איז נישט קיין גאנצע חלוצה, ספק חלוצה לא גזרו בהו רבנן, ס'איז דאך א ספק, כ'ווייס נישט ווער די חלוצה, רחל צו לאה, ממילא דא האבן חזל נישט גוזר געווען, פרעגט די גמרא וחלוצה דרבנן היא, דאס אז א כהן טאר נישט חתונה מיט א חלוצה איז נאר א דרבנן, והתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא,